זאגט די הייליגע גמרא אונז האלט מיר דף מ ב עמוד א' ממש פון אויבן, יעצט האבן מיר א נייע סיסטעם, א נייע טעלעפאן, האפן די אלע אידן וואס האלטן עס מיט אויף די ליין, וועט עס זיין קלאר און הנאה האבן. זאגט די הייליגע גמרא, וואו מ'האלט עס, ממש די ערשטע שורה, רב הונא. פארציילט די גמרא א מעשה רב הונא אכל תליסר ריפתי, ער האט געגעסן דרײַצן ברויטן בני תלתא תלתא קבא, וואס די ברויטן זענען געווען בשיעור וואס דריי פון די ברויטן האבן זיך צאמגעשטעלט אלס א קב, א קב איז די שיעור פון פֿיר און צוואַנציק ביצים, אויב דריי ברויטן מאכן א קב קומט אויס אז יעדע איינציגסטע ברויט איז אַכט קבין, אויב א מענטש עסט אַכט

ס'איז א ריזיגע ריזיגע שיעור, דאס איז א ריזיגע שיעור, סאו ס'איז דא א תוספות וואס זאגט אויף א פלאץ אז איבעראל וואס ס'שטייט תליסר די נאמבער פון דרײַצן איז עס א מוגזם'דיגע נאמבער, על כל פנים די גמרא מיינט צו זאגן ער האט געגעסן זייער זייער א גרויסע שיעור, און ס'קען זיין אז דאס וואס ער זאגט ס'איז געווען ממש דרײַצן ברויטן איז אביסל א מוגזם'דיגע שיעור, גיימיר ווייטער. ולא בריך, ער האט אבער נישט געמאכט קיין נאכברכה, און ווי ס'זעט אויס בדעת רש י דארף מען לערנען אז ער האט אפילו נישט געמאכט קיין על המחי', נאר וואס דען, ער האט געמאכט א בורא נפשות אזוי ווי אונז האבן שוין נעכטן געלערנט אז ביי פת הבאה בכיסנין לערנט רש י ווייל איך עס ווייניג דערפון קען איך מיך ארויס דרייען מיט א קען איך מיך ארויס דרייען מיט א בורא נפשות און דער רב הונא האט געגעסן דא פת הבאה בכיסנין וואס הגם ער האט געגעסן אזא גרויסע שיעור איז ער געבליבן מיט זיין אלגעמיינע דין פון פת הבאה בכיסנין אז איך קען מאכן פלעין א בורא נפשות אמר ליה ר' נחמן עדי ווען א מענטש עסט די דאזיגע, רש י טייטש עדי איז טייטש אלו, כפנא, דאס עסט מען לרעבון, דאס עסט מען ווען א מענטש איז הונגעריג, און ווי רש י טייטשט ואכילה מרובה כזו, לא נפטרת מברכה, ווען א מענטש עסט אזוי סאך, קענסטו זיך נישט ארויסדרייען פון מאכן א געהעריגע נאכברכה און דו וואלסט ווען געדארפט מאכן א ברכת המזון, ווען זאג די גאנצע פטור פון כדי אכילת פרס איז אלעס וואס איז קליינע שיעורים, קליינע שיעורים מ'האט נישט קיין דין קביעות סעודה ווייל א מענטש איז נישט קובע סעודה, איז ווי ס'זעט אויס פון רש י, רש י לערנט אז די דין קביעות סעודה האט צוטון מיט וויפיל איך עס. איינמאל ס'איז אכילתו מרובה, כ'עס א גרויסע זאך, קענסט נישט זאגן כ'בין נישט קובע סעודה, ווייל דאס מיינט קביעות סעודה, קביעות סעודה מיינט א גרויסע סעודה. מילא אין אזא פאל, טענה'ט ר' נחמן, וואלט מען געדארפט בענטשן, זאגט די גמרא אלא, ר' נחמן פירט אויס, אז כל שאחרים קובעים עליו סעודה, אלע, יעדער איינער וואס עסט אזא גרויסע כמות, אזא גרויסע קוואנטיטי, אזא גרויסע שיעור, וואס אנדערע זענען קובע סעודה דערויף, איז צריך לברך, דארף ער געהעריג בענטשן, איי איך זאג פאר מיר איז עס נאר א סנעק, און איך עס די פת הבאה בכיסנין ווי א סנעק, ס'העלפט נישט, דא א דין פון בטלה דעתו אצל כל אדם, דו האסט געגעסן דא דרײַצן ברויט, דארפסטו בענטשן געהעריג דערויף, זאגט רש י, כך פירש רב האי, דאס איז איין מהלך אין די גאנצע סוגיא, נאכדעם ברענגט ער ורבותינו פירשו, זיינע רבי'ס האבן געהאט א אנדערע מהלך, וויאזוי צו לערנען די סוגיא, אז מען רעדט דא פון די דרייצן ברויט וואס רב הונא האט געגעסן רעדט מען נישט פון פת הבאה בכיסנין, מען רעדט נישט פון קיין קעיק, מען רעדט נישט פון די פאלשע פון די פאלשע מזונות, מזונות'דיגע ברויטלעך, מען רעדט פון געהעריגע ברויט. איי פארוואס רב הונא בענטשט נישט? ווען רב הונא האט גע'טענה'ט אז איך בין נאך נישט זאט, און די גאנצע הלכה פון ברכת המזון איז דאך ואכלת ושבעת וברכת, נאכדעם וואס איך ווער זאט דעמאלטס דארף איך גיין מאכן א ברכת המזון, איך האב טאקע געגעסן דרײַצן ברויט, באט איך בין נישט זאט. רש"י איז נישט צופרידן פון די פשט, ער דינגט זיך מיט זיינע רעבעס, ער זאגט אז די בה"ג לערנט אויך אזוי, אבער ואין נראה לי, פארוואס, ווייל למעשה האמיר דאך גדרים, דרבנן, מדאורייתא איז טאקע ואכלת ושבעת, יעדער מענטש קען גיין אפמאכן פאר זיך, בין איך יא זאט, בין איך נישט זאט, אבער מדרבנן האמיר והחמירו, אז אז מען האט מחמיר געווען, עד כביעה, עד כזית, א מחלוקת, מחלוקת תנאים. איז ס'דא די דרבנן'דיגע גדרים אז איינמאל א מענטש האט געגעסן א געוויסע שיעור מוז ער בענטשן, ס'האט שוין מער נישט צו טון צו ער איז זאט אדער נישט זאט, און ס'איז נישט מסתבר טענה'ט רש"י אז ר' הונא זאל זיך מיט דעם דינגן, מיט דעם ווענדט רש"י אפ די פשט, און לויט זיין פשט איז דא געווען א שמועס פון עסן פת הבאה בכיסנין, און צו איך האב געגעסן גענוג א גרויסע שיעור אז זאל הייסן קביעת סעודה און איך זאל זיין מחויב מיט א ברכה. פארציילט די גמרא נאך א מעשה, ר' יהודה הוה עסיק ליה לבריה, ער איז געווען טרוד מיט חתונה מאכן זיין זון ביי ר' יהודה בר חביבא, א רבישע חתונה מיט די טאכטער פון ר' יהודה בר חביבא. זאגט די גמרא, אייתו לקמייהו פת הבאה בכיסנין, זענען געפארן געקומען צו פארן אסאך געסט, אלע חסידים פון איבעראל זענען געקומען צו פארן צו די חתונה, און מ'האט געדארפט עפעס סערווירן פאר די געסט, איז האט מען געגעבן פת הבאה בכיסנין, כי אתא, ווען ר' יהודה איז געקומען שמעינהו, האט ער געהערט אז זיינע געסט דקא מברכי המוציא, מ'ברענגט אריין קעיק, מ'ברענגט אריין די פת הבאה בכיסנין, און זיי מאכן א א המוציא, אמר להו האט ער געטענה'ט, האט ער ווידער געזאגט צו זיי, מאי ציצי דקא שמענא, וואס איז די ציצי וואס איך הער דא, וואס מיינט די ציצי וואס איך הער דא, המוציא האט אזא ציצי קלאנג, אזא צ צ צ צ צ, און ווען ער האט געהערט אסאך מענטשן מאכן די ברכה האט ער געזאגט, וואס די המוציא וואס די המוציא וואס איך הער דא, וואס די ציצי וואס איך הער דא ווען לעניות דעתי דארף מען מאכן א מזונות מ"ב עמוד א' מער פון אויבן. דילמא המוציא לחם מן הארץ קא מברכיתו, ענק מאכן דא אויף דעי פת הבאה בכיסנין מאכן ענק א המוציא, אמרי ליה האט מען אים געענטפערט אין יא דתניא אונז האמיר א ברייתא ר' מונא. זיבן שורות בערך. ר' מונא אמר משום ר' יהודה, ר' מונא האט נאכגעזאגט פון ר' יהודה אז פת הבאה בכיסנין מברכין עליה המוציא, אונז האמיר א בפירוש'ע ברייתא אז אויף פת הבאה בכיסנין מאכט מען המוציא, וועגן דעם טוט מען אונז אזוי. ואמר שמואל הלכה כר' מונא, איינמאל די הלכה איז ווי ר' מונא טוט מען אונז אזוי. אמר להו האט ער צוריק געטענה'ט, אין הלכה כר' מונא איתמר, ענק האבן נישט קיין ענק האבן נישט קיין. ענק האבן נישט קיין גוטע קבלה, דאס וואס ענק זאגן אז די אז אז שמואל האט געזאגט אז די הלכה איז כרבי מונא דאס איז נישט ריכטיג, די הלכה איז נישט נישט ווי רבי מונא, מען מאכט א מזונות, מען מאכט נישט קיין המוציא. אמר ליה והא מר הוא דאמר משמיה דשמואל, דו אליין, דו רב יהודה דו האסט נאכגעזאגט פון שמואל אז לחמניות, רשי טייטשט לחמניות איז דזשאסט נאכאמאל פת הבאה בכיסנין, מיט א אנדערע נאמען, אובליאש, רשי נוצט די זעלבע ווארט וואס רשי האט גענוצט נעכטן, אויב איינער געדענקט, אין פת הבאה בכיסנין, די גרויסע רשי וואס האט זיך אמאל פארגענומען אין פת הבאה בכיסנין, האט רשי געזאגט ס'מיינט אובליאש, רשי נוצט עס דא נאכאמאל, איז לחמניות איז נאכאמאל פת הבאה בכיסנין, איז מערבין בהן, קען איך מאכן דערמיט עירובי חצירות, כאטש וואס איך דארף האבן לחם, טענה'ט שמואל אז פת הבאה בכיסנין איז אויך לחם. מברכין עליהן המוציא, איך קען מאכן א א מוציא, מילא וואס זאגסטו מיר אז שמואל זאגט אז הלכה איז נישט ווי ר' מונא ווען דו אליינס זאגסט מיר אז שמואל לערנט אז פת הבאה בכיסנין איז א מוציא? ענפערט די גמרא, די חילוק וואס האבן שוין געהאט אויבן, אז שאני התם דקבע סעודתיה עלייהו אלעס ווען די פת הבאה בכיסנין, ווענדט זיך. אויב האב איך קובע סעודה געווען דעמאלטס ווערט עס א מוציא דעמאלטס האט עס א דין לחם און איך קען עס נוצן פאר אן עירוב, אויב האב איך נישט קובע סעודה געווען, אבל היכי דלא קבע סעודתיה עלייהו לא, בלייבט עס א מזונות, און רב יהודה'ס טענה איז אז די ענק וואס ענק געסט עסן דא די קעיק איז דאס איז נישט קיין קביעת סעודה, איי מ'רעדט פון א חתונה, די תירוץ איז זיי האבן געגעסן ווייניג, און ווי אונז לערנען מיר א גאנצן צייט אז די קביעת סעודה האט אלץ צוטון מיטן שיעור, אויב עס איך אסאך. ווערט עס א קביעות סעודה, אויב כ'עס אביסל איז נישט קיין קביעות סעודה, און ס'ארבעט פארקערט אויך, א מענטש קען נישט זאגן אז כ'האב געגעסן אביסל און ס'איז קביעות סעודה, ס'האט די זעלבע בטלה דעתו, אויב א מענטש, אויב די סדר פון מענטשן איז נישט צו קובע סעודה זיין אויף די קליינע קוקי וואס דו עסט דא, הייסט עס נישט קיין קביעות סעודה, מילא אפילו דו זיצט ביי א חתונה און דו עסט די פת הבאה בכיסנין, אויב ס'האט נישט קיין קביעות סעודה דארפסטו נישט מאכן קיין המוציא, דארפסט מאכן א ברכת המזון, פארציילט די גמרא נאך א מעשה. רב פפא איקלע לבי רב הונא בריה דרב נתן רב פפא איז אנגעקומען צו די הויז פון רב הונא בריה דרב נתן איז און מען האט זיך דארט מען האט זיך דארט געזעצט עסן א סעודה בתר דגמר סעודתייהו ווען מען האט געענדיגט די סעודה איז אייתו לקמיה מידי למיכל האט מען נאכאמאל געברענגט מען האט אריין געברענגט ער האט שוין געמיינט אז די סעודה איז אווער איי געס סאו יו נאו די מעניו וואז דאן און מען האט אים סורפרייזט מען האט אריין געברענגט נאך עפעס צו עסן איז שקל רב פפא וקא אכיל און רב פפא אז מען ברענגט עסט מען, האט ער געגעסן, אמר ליה לא סבר לה מר אז גמר אסור מלאכול, ווען ווען ס'איז דא אמאל וואס א מענטש האט געענדיגט די סעודה, די סעודה איז אויווער, ער איז מסיח דעת דערפון, זיין אריגינעלע ברכה איז דאן, אין זיין קאפ גייט ער שוין בענטשן, ער האט שוין מסיח דעת געווען פון די סעודה, ער קען זיך שוין נישט באנוצן מיט זיין אריגינעלע ברכה, אויב וויל ער ווייטער עסן דארף ער מאכן א נייע ברכה, סאו. פרעגט ער אים יעצט גמר, דו האסט געמיינט אז ס'איז פערטיג, הייסט דאס היסח הדעת וואס זאגט מיר אז פון יעצט און ווייטער דארפסטו מאכן א נייע ברכה אדער נישט? אמר ליה האט ער אים געזאגט אז סילק איתמר, אז ס'האט נישט מיט גמר, סתם אז א מענטש ענדיגט עסן דאס הייסט נישט קיין היסח הדעת, ס'דארף זיין סילוק, לאמיר אריינקוקן אין רשי, וויאזוי טייטשט רשי, אם סילק הלחם מ'האט ארויסגעטראגן די ברויט וכל האוכל מעל השולחן מ'האט אפגעליידיגט דעם טישטוך, ס'איז מער גארנישט דא ועדיין לא ברכו, אבער גראדע מ'האט נאכנישט געבענטשט, דעמאלס איז אסור לאכול ווען איך ברענג אריין נייע מאכלים. טענה'ט דא רב פפא אז דא נישט דאס געווען די מעשה, ס'איז נישט געווען קיין סילוק, ס'איז נאר געווען גמר. סאו האמיר דא רב הונא, סאו האמיר יעצט שוין צוויי שיטות. רב הונא לערנט אז ביי גמר, פון דעם אליין וואס איך ענדיג עסן, דאס אליין איז שוין א סיבה אז איך זאל דארפן מאכן א נייע ברכה. רב פפא דינגט זיך, רב פפא זאגט סילוק, אז ס'דארף זיין א מעשה. תוס' זאגט אז מ'דארף ארויסטראגן דעם טיש, רשי זאגט אז מ'זאל ארויסטראגן די ברויט. וכל האוכל האט רשי צוגעלייגט ווערטער, מ'זאל מאכן א מעשה וואס צייגט אז מיין סעודה איז אווער. יעצט גיימיר זעהן נאך שיטות. איתמר, רבא ורבי זירא איקלעו לבי ריש גלותא, זענען אנגעקומען אין די הויז פון ריש גלותא און האבן דארט געגעסן א סעודה. לוואס איז די סליקה? דא האט מען שוין יא געהאלטן נאך א מעשה. לבתר דסליקו תכא מקמייהו, מען האט שוין געהאט ארויסגעטראגן דעם טישל, ס'פלעגט זיין אזעלכע קליינע טישעלעך וואס מען האט אריינגעברענגט די עסן, נאך די סעודה האט מען עס ארויסגעטראגן. ס'איז דא שוין יא געווען סילוק ממש, איז שדרו להו ריסתנא מבי ריש גלותא, ריש גלותא האט געגעסן אין א אנדערע צימער, די געסט האבן געגעסן אין די צימער, און מ'האט עפעס אריינגעשיקט, ריסתנא איז א א מין פלייש מאכל, עפעס א גוטע פלייש מאכל האט מען יעצט אריינגעשיקט פון ריש גלותא'ס צימער צו די געסט. רבא אכיל, רבא געגעסן אן א ברכה, אבער רבי זירא לא אכיל, האט נישט געוואלט עסן ווייל ער ווייל ער געהאלטן אז מען האלט שוין דא נאך הסח הדעת, ער האט נישט קיין ברכה. אמר ליה, האט רבי זירא געטענה'ט צו רבא לא סבר לה מר אז סילק אסור, דא האלט מען שוין נאך סילוק, האלטסטו דען נישט איינמאל מען טראגט ארויס דעם טיש ווערט א נייע חיוב ברכה? סילק אסור מלאכול. אמר ליה, קומט דא א מורא'דיגע לומד'ישע סברא, אמר ליה, אנן אתכא דריש גלותא סמכינן. אז ווען איך בין מיין אייגענער בעל הבית, בין איך דער וואס איז קובע, איך מאך אפ, און די רגע אין מיין מיינד, מיין מיינד איז סעט אז די סעודה איז אווער, איז די סעודה פערטיג. דא, איך בין נישט מיין בעל הבית, איך בין א גאסט ביי יענעם, מילא אפילו איך מיין אז די סעודה איז פערטיג, איז עס נישט געבינדן אין מיין דעת, איך בין נישט דער וואס קאנטראלירט די סעודה, אלעס ווענדט זיך אין די ריש גלותא, מילא אז די ריש גלותא האט אריינגעשיקט נאך עסן, פשט איז ער האט געוואוסט אז די סעודה איז נאך איז נאכנישט פערטיג, קען עס גיין אפילו קעגן א סילוק, די דעת פונעם בעל הבית, די דעת פונעם ריש גלותא איז שטערקער ווי א סילוק אז ס'איז נישט דא דא קיין, אז ס'הייסט נישט קיין סילוק, ס'הייסט נישט קיין היסח הדעת און איך דארף נישט מאכן קיין ברכה, דא איז דא זייער אינטערעסאנטע תוספות, תוספות זאגט אז וואס טוט זיך אז ס'קומען צו די סדר, פסח ביי נאכט, און א מענטש האט פארגעסן צו עסן די אפיקומן, און ער זאגט הב לן ונברך, מ'גיימיר בענטשן, הב לן ונברך איז. אויך א געוויסע מין סילוק, ער זאגט שוין ממש אז מען גייט בענטשן, קען ער יעצט גיין עסן די אפיקומן אן אן אן מאכן א מוציא, זאגט תוס' יא, ווייל אנן אתכא דרחמנא סמכינן, ביים סדר ווייסטו אז דו ביסט נישט בעל הבית, ס'איז דא א ס'איז דא א שולחן ערוך וואס איז בעל הבית, ס'איז דא א ס'איז דא א סדר וואס דארף זיין, מילא אז דו זאגסט הב לן ונברך האסט געמאכט א טעות, אבער די עכטע סדר קומט נאך מיט אן אפיקומן, קענסטו גיין עסן די אפיקומן, זייער אינטערעסאנטע הלכה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער אמר רב, יעצט גיימיר צו לכאורה א געהאט דריי זאכן, ס'האט שוין געהאט גמר, סילוק, און אנגעהויבן האט מען געהאט דעת בעל הבית, יא? איז אתכא דריש גלותא. יעצט, אמר רב, הרגיל בשמן, שמן מעכבו, ס'איז געווען אמאל א סדר ביי מענטשן אז מען פלעגט זיך נאך די סעודה פלעגט מען זיך וואשן די הענט מיט אויל, איי געס ס'האט געהאט עפעס א גוטע גערוך, ס'האט געהאלפן אוועקנעמען די ריחות פון די מאכל, דאס איז געווען די לעצטע סטעפ, מיט דעם האט זיך די סעודה געענדיגט. טענה'ט יעצט רב אז איינער וואס האט טאקע דעם סדר, איז ווילאנג ער טוט דאס נישט, האלט ער נאך אינמיטן זיין סעודה, און איינמאל ער טוט דאס, איז דאס וואס ענדיגט זיין סעודה, און דעמאלטס האט ער זיין היסח הדעת, אמר רב אשי, כי הוינן בי רב כהנא אמר לן, כגון אנן דרגילינן במשחא. אונז זעמיר צו געוואוינט טאקע צו גיסן דעם אויל, איז משחא מעכבא לן, דאס האלט אונז סיי אריין אין די סעודה, און סיי א נאכדעם, מען קען עס זען אין רש"י אפילו גמר וסילק, אפילו ס'איז געווען סילוק, אבער ולא משח ידיו, איך האב נאך נישט געזאלבט מיין האנט, איז עדיין סעודתו קיימת, ואוכל בלא ברכה, אין אנדערע ווערטער ס'דא א געוויסע קולא דערין, אז אפילו נארמאל זאג איך אז סילוק ענדיגט זיך די סעודה, דא זאג איך ניין, איך לייג צו נאך א דרגה, אז די שמן, די משחא, דאס ענדיגט די סעודה. זאגט די גמרא, האט מען דא געהאט פארשידענע זאכן, ס'האט מען געהאט ג גמר, סילוק און שמן, לית הלכתא ככל הני שמעתתא, איך נעם נישט אן קיין איינס, נישט נישט גמר סעודה, נישט סילוק, און נישט אויל, אלא כי הא דאמר רב חייא בר אשי, דאס איז א פערדע זאך, וואס דאס גייט מיר קובע זיין אז די סעודה איז אווער. אמר, כי הא דאמר רב חייא בר אשי אמר רב, שלש תכיפות הן, ס'דא דריי זאכן וואס. ס'דארף זיין באלד, איינס נאכן צווייטן, ס'דארף קומען מחובר, ס'דארף זיין קאנעקטעד, ס'דארף זיין תיכף, איינס לעבן צווייטן. די ערשטע איז תיכף לסמיכה שחיטה, ווען א מענטש שעכט א קרבן, ס'איז דא הלכה פון וסמך, אז מ'דארף מאכן סמיכה, די בעל הבית לייגט ארויף זיינע ביידע האנט, און ער דרוקט אראפ בכל הכח אויפן קרבן, און ת א ס'שטייט וסמך ושחט, דארף תיכף דערנאך זיין שחיטה. תיכף לגאולה תפילה, דאס האבן מיר שוין געהאט אויבן, אז ס'איז דא א דין פון סמיכות גאולה תפילה, איך זאג גאל ישראל און תיכף נאכדעם זאג איך שמונה עשרה, רש"י געברענגט א ירושלמי, דער ירושלמי דרשנ'ט עס פון יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך השם צורי וגואלי, גואלי איז גאולה, און תיכף לעבן דעם שטייט יענך השם ביום צרה, דאס א רש"י וואס כ'האב געפרעגט כמה מענטשן וואס האבן גענומען די דרשו בחינה און די שאלה האבן זיי פארזעהן, ס'איז א רש"י אויף דף ד עמוד ב', מ'באמערקט עס נישט, מ'פארזעהט עס. און ס'איז גוט צו געדענקן אז די דין סמיכות גאולה לתפילה האט א לימוד. ס'האט א לימוד פון צורי וגואלי וואס איז סמוך צו יענך ה', לערנט מען ארויס אז ס'זאל זיין סמיכות גאולה לתפילה. תיכף לנטילת ידיים ברכה. דא קומט די עיקר חידוש וואס אונז זוכמיר, אז תיכף נאכדעם וואס א מענטש וואשט זיך מיט מים אחרונים, דעמאלט זאל ער מער נישט מפסיק זיין, דאס הייסט ער זאל מער נישט צוריק גיין צו זיין סעודה, נאר וואס דען ברכה? ער דארף תיכף בענטשן. אזוי ווי רש"י שמועסט אויס אז די מים אחרונים ברכת המזון, די צוויי דארפן גיין צוזאמען, ולא יאכל כלום עד שיברך על מזונו, און נאכדעם טאר איך שוין נישט עסן, ע, איך דארף מאכן א נייע ברכה, אבער ווילאנג כ'האב מיך נאך נישט געוואשן קיין מים אחרונים, האלט איך נאך אינמיטן מיין סעודה, ס'קען זיין גמור סילוק, ארויסטראגן דעם טיש און אפילו גיסן די אויל, און איך בין נאך אזוי ווי אין מיין סעודה ווילאנג איך גיס נישט קיין מים אחרונים. אמר אביי, דא קומט זייער א שיינע זאך אף אנו נאמר, אונז האמיר אויך צוגעלייגט א פערדע תכיפה, א פערדע תיכף, דאס איז תיכף לתלמיד חכם ברכה, ווי רש"י טייטשט המקרבו אליו, איינער וואס האלט נאנט א תלמיד חכם לעבן זיך, ער האט נישט אזוי מורא, עס וועט מיר קאסטן אביסל, ער האט נישט אזוי מורא, און מארחו בביתו, ער נעמט אים אריין צו זיך אין שטוב, איז ער זוכה תיכף צו א ברכה, שנאמר, ויברכני ה' בגללך, לבן, אפילו לבן איז נישט געווען דער גרויסער תנא קמא, אבער ער האט אריינגענומען יעקב צו זיך אין שטוב, האט ער זוכה געווען צו א ברכה, איבעית אימא מהכא, א אנדערע פסוק שנאמר ויברך השם את בית המצרי, בגלל יוסף, וואס האמיר דא ווייטער דעם פוטיפר וואס איז אויך נישט געווען די שענסטע איד אויפן אויבן אן, אבער אז ער האט אריינגענומען יוסף, האט אריינגענומען דעם צדיק, ער האט אים מארח געווען בביתו, האט ער זוכה געווען צו א ברכה, זאלמיר אלע געבענטשט ווערן מיט ברכות לרוב, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, סייעתא דשמיא.